מיט דעם אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, יענע וואך האבן מיר אנגעהויבן די מעשה ווי דער פרידיגער רבי שרייבט א בריוו צו איינע פון זיינע איידימס און ער דערציילט אים אז ער איז געזעצן זיבן מאל איז ער געזעצן און האט אים איינגעזעצט, דריי מאל אין די אלטע צייט פון די ממשלה און צוויי מאל אין די נייע צייט פון די ממשלה, און די אלע די זעקס מאל איז געווען קורצע זיצן, דעם זיבעטן מאל איז געווען א לאנג א סך א לענגערע צייט, ס'איז געווען אַכצן טעג, רעכנט אויס די מינוטן מיט די שעה'ן, דערנאכדעם נאך נײַן טעג איז ער געווען פארשיקט אין קאסטראמא, דער פרידיגער רבי דערציילט אים שפעטער אין דריי רשימות וועגן דעם ערשטן ארעסט און דעם צווייטן און דעם דריטן, שפעטער וועט מען קומען צו דעם.

דאס איז געווען אין חודש מנחם אב, תרנ"א, פרידיגער רבי איז געבוירן געווארן י"ב תמוז תר"מ, און ער איז געווען אום עלף יאר. על פי, לויט דעם, לויט דעם חינוך און די הוראות פון מיין טאטן דער רבי נשמתו עדן, דער רבי רש"ב נשמתו עדן, איז מיין גאנצן פארמעגן וואס איך האב, וואס איך האב זיך געהאט, וואס איז געווען וואס מען פלעג דער טאטע פלעג מיר געבן פארן לערנען משניות בעל פה וואס איך האב שוין יעמאלט געהאט ביי זיך דרײַסיק רובל פלעג איך טון מיט דעם גמילות חסדים אין קליינע סכומים פלעג געבן דריי פינף רובל צו די מענטשן וואס זיי קומען פון די קליינע דערפלעך און זיי קומען איינקויפן אין דעם יום השוק דעם טאג וואס איז דא דער מארק און זיי נעמען דאס צוריק אהיים און מיט דעם מאכן זיי פרנסה די אלע וואס זיי קומען דארט און פלעגן קויפן די קליינע זאכן, זיי פלעגן קויפן פעקלעך פון פלאקס, פשתן, אדער זיי פלעגן קויפן הינער און עס פארקויפן דארטן, אדער אייער, אדער ציבעלעך, און די זעלבע זאך אויכעט די קליינע זאכן, פלעג איך זיי לייען. לויט ווי מיין מיין מלמד, און דער וואס איז געווען מיין מדריך וואס האט מיר געוויזן די וועג ווי אזוי זיך צו פירן, האט געהייסן ר' ניסן, ר' ניסן דער מלמד, פון זיינע הוראות האב איך געמאכט א בוך וואס איך פלעג פארשרייבן ווער ס'האט געליגן ביי מיר און ווער ס'האט אפגעגעבן, און א טאג פאר ס'איז געווען די מארקעט און דעם טאג וואס איז נאך די מארקעט בין איך געווען זייער פארנומען אין צוטיילן די געלט און דערנאכדעם קריגן צוריק די געלט פון די מענטשן וואס האבן עס גענומען, זענען געגאנגען אהיים זיי האבן עס פארקויפט און זיי האבן געמאכט זייערע פאר רובל און זענען געקומען צוריק מיר אפגעבן די געלט, האב איך געפירט א בוך א ספר חשבון מיט די אלע זאכן. איינער פון די וואס האט גענומען ביי מיר אלעמאל א גמילת חסד און פלעג עס אפגעבן איז געווען איינער וואס האט געהייסן ר' דוד דער קצב מען האט אים גערופן ר' דוד דער בעל השנים מסתם זיין כינוי איז געווען בעל השנים ווייל ער שוין האט אויסגעקוקט ווי א עלטערער איד האט מען אים גערופן דער בעל השנים דער ר' דוד איז געווען ארום פופציג יאר אלט האט געהאט א משפחה פון אכט קינדער און ער איז געווען א מורא'דיגער ארעמאן און האט זיך מוזן און זיין פרנסה איז געווען אלץ פון דעם וואס ער האט געטון מיט זיינע אייגענע צען פינגער, קיין ארבעט אין די וועלט איז נישט געווען שווער אויף אים צו טון, זומער ווען ס'האט געברענט די זון, ווינטער ווען ס'איז געווען שטארקע שניען, אדער אין די טעג וואס ס'האט גערעגנט זייער שטארק, ער האט אלעמאל געווען גרייט צו ארבעטן און טון וואס מ'האט אים געבעטן, ער זאל קענען מאכן אפאר פרוטות און קענען מפרנס זיין די ווייב מיט אכט קינדער, קיינמאל האט ער נישט געהאט קיין טענות און קיינמאל האט ער נישט געהאט קיין טענות צום אייבערשטן און קיינמאל נישט געזאגט קיין שלעכטן ווארט אויף זיין שלעכטן מצב און זיינע ביטערע ארעמקייט. דער ר' דוד איז געווען א זייער א פשוטער איד. אפילו אז ווען ער געווען א קינד האט ער געלערנט אין חדר האט ער שוין פון לאנג פארגעסן. מער ווי דאווענען און אויכעט פון ימים טובים און ימים נוראים און אביסל תהלים און הגדה און פרקי אבות האט ער גארנישט געוואוסט, אבער געווען זייער א גלייכער מענטש, א איש תם, א ערליכער מענטש, און יעדן טאג, חוץ פון די טעג וואס ער פלעגט גיין אין דער דארף קויפן און פארקויפן אדער ארבעטן, איז ער אלעמאל געווען פון די עשרה ראשונים אין די חברת תהילים, און די וואס דאווענען ותיקין פלעגט אלעמאל זיין אויב ס'געווען טעג וואס ער נישט געווען אבער ווען ער געווען אין אין אין שטאט פלעג ער אלעמאל זיין פון די ערשטע צען וואס מען זאגט תהילים פארן דאווענען און מען דאווענט מיט דעם ותיקין אז ביי שמונה עשרה דאווענט מיט נץ החמה דער פרידיגער רבי איז ממשיך און ער דערציילט זייער געשמאק איך האב זייער ליב געהאט א אינגל פון 11 יאר איך האב זייער ליב געהאט צו מכוון זיין די צייטן ערב שבת און ערב יום טוב ווען דער ר' דוד גייט אהיים צוריק פון מקווה, זיין פנים האט געפלאמט, געפלאקערט, מ'האט געזען אויף אים א מורא'דיגע הכנה צו שבת, ס'האט געפלאמט אויף אים דער פנים, און זיין, און ער געגיין מיט א מאנטל, און אונטערן מאנטל האט שוין ארויסגעשטעקט זיין שבת'דיגן ווייסן רעקל וואס ער געגיין, און די פיר קינדער, פיר פון זיינע קינדער זענען געגיין ארום אים און זענען אים נאכגעלאפן אהיים. אין א שעה ארום האב איך שוין געגיין אים זען ווי ער גייט שוין מיט א געשמאק און מיט אזא איידלקייט מיט די פיר קינדער צוזאמען אין דעם גרויסן שול וואס דארטן האט ער געדאווענט. מיינע עלטערן, דער רבי נשמתו עדן מיט די רעבעצן שטערנע שרה, דעם פרידיגן רעבינ'ס טאטע מאמע, זענען אוועקגעפארן אויף א צייט, און דער פרידיגער רבי זאגט און איך בין געווען אין איך בין איינגעשטאנען ביי מיין ביי זיין ער איז איינגעשטאנען ביי זיין באבען די רעבעצן רבקה וואס איז געווען דעם רבי'ן רש"ב'ס מאמע און די רעבעצן פון דעם רבי'ן מהר"ש און מיר האבן געלערנט יעמאלט איז געווען אין אין די דירה מ'האט געדונגען די דירה פון ר' ישעי' קאמטיער ז"ל און דארטן האט מען געלערנט און דאס איז געווען אין די גאס וואס האט געהייסן שילעווע אין די משטרה אין די פאליס פון ליובאוויטש איז געווען דארטן פקידים און ס'איז געווען סתם סתם שוטרים, ס'איז געווען שוטרים וואס זיי האבן אביסל אויף זיך א דרגה, און ס'איז געווען גרעסערע שוטרים, אלע סארטן דרגות, און ס'איז געווען איינער וואס איז געווען דער מנהל, ער איז געווען דער גאנצער דער מפקד ראשי פון דעם גאנצן פון דעם גאנצן בעיס, פון דעם גאנצן משטרה, פון דעם גאנצן בילדינג פון די פון די פון די פאליס. און דער פריערדיקער רבי האט געזאגט די מעשה איז געווען אזוי מיט דעם וואס מען האט אים איינגעזעצט. אין איינע פון די טעג פון אב תרנ"א ס'איז געווען א טאג פון, ס'איז געווען א טאג פון די מארקעט וואס אלע אידן גייען דעמאלט און זיי קויפן איין, זיי נעמען עס צו פארקויפן אין די קליינע דערפלעך ארום, און ס'איז געווען צוויי אזייגער נאכמיטאג און איך בין געגאנגען מיט מיינע חברים און איינער וואס האט געהייסן שמעון ב"ר שמואל הכותב, אזוי האט מען אים גערופן, און מיר זענען געגאנגען עסן מיטאג, ס'איז געווען א הפסקה פון צוויי אזייגער מיטאג איז געווען א הפסקה פון חדר און מיר זענען געגאנגען עסן, די גאס, די מארק איז געווען פול מיט מיט מענטשן וואס זיי קומען פון די דערפלעך וואס זיי קומען איינקויפן, און ס'איז געווען פול מיט וועגענער און מיט פערדן, די אלע וואס זענען געקומען איינקויפן זאכן און נעמען עס פארקויפן אין זייערע פלעצער פון וואנעט זיי קומען, ביז אפילו די גאס שילעווע וואס איז געווען אונזער חדר וואס מיר זענען געגאנגען דארטן, מיר האבן גענדיגט לערנען און זענען געגאנגען פון דארטן עסן, איז געווען פול מיט וועגענער און מיט פערדן און מיט מענטשן וואס זיי קומען פון די דערפער. און אזוי איז געווען אויכעט אין די אנדערע גאסן ארום די גאס ארום וואס איז געווען דער מארק איז געווען אלס פול פול מיט מיט וועגענער און מיט פערד און מיט דער רבי פריערדיקער רבי רופט עס איכרים די פארמערס די וואס האבן וואס האבן וואס האבן געוואוינט אין די דערפלעך ווען מיר זענען געגיין האבן מיר געטראפן אט דעם רב דוד דער קצב ווי ער גייט ווי ער גייט אין גאס און ער שלעפט אויף זיך אויפן אויפן אויף איין זייט אויף די אקסל האלט ער א קעלבל אין זיינע צוויי הענט האלט ער א קליין שעפסעלע און מיט מיט דערצו הענגט נאך אויף אים א קאפע מיט הינער וואס ער האט געקעיפט אלץ צו פארקעיפן האט ער געשלעפט אויף זיך א עגל מיט א קליין שעפס און מיט מיט מיט הינער און ווען ער האט מיר געטראפן איז זיין פנים געווען זייער זיין פנים האט אויסגעקוקט נעבעך ווי א שווארצער פון גיין אויף די זון ער איז געווען אזוי פארברענטע פנים סאו דער פריערדיקער רבי זאגט ווען ער האט מיר געטראפן איז דער שווארצער פנים און די ווייסע ציין וואס ער האט געהאט איז געווארן ליכטיג ביי אים און ער האט גע און פון זיינע אויגן האט אויסגעקוקט ווי ער זאגט, ער האט גארנישט געזאגט אבער עס האט אויסגעקוקט ווי ער זאגט מיט א שמחה, איך האף צום אייבערשטן אז מיט די זאכן וואס איך שלעפ גיי איך גוט פארדינען צו קענען געבן די ווייב מיט די קינדער צו עסן, איך האף צו גאט אז איך וועל גוט פארדינען פון דעם. אזוי שרייבט דער לשון פון פריערדיגן רבי'ן. נאך פאר. איך האב געמאכט א טעות, דער פרידיגער רבי שרייבט אז ער האט עס יא געזאגט. פון זיינע אויגן האט ער ארויסגעקוקט זייער פרייליך און דאס, און ער האט געזאגט, איך האף צו גאט אז איך וועל גוט פארדינען פון דעם. און דער פרידיגער רבי איז ממשיך, נאך פאר ער האט געענדיגט צו זאגן, איז צוגעקומען איינער פון די שוטרים, די קליינע שוטרים, נישט די אונדארגעס, און האט אים געגעבן א גוטן זעץ אין פנים אריין. יא דעם ר' דוד'ן האט אים געגעבן א זעץ אין די באק און אין נאז און ס'האט אנגעהויבן צו גיסן בלוט פון זיין נאז, ווען איך האב דאס געזען האב איך געשריגן זייער שטארק אויף דעם שוטר, כ'האב אים געשריגן דו ביסט א שיכור דו ביסט א מנוול, און כ'האב אים א שטופ געטון זייער שטארק, פאר די חוצפה וואס ער האט גענומען דעם אידן פאר גארנישט מיט נישט, און האט אים אזוי געפראסקעט אז ס'האט געגאסן בלוט פון זיין נאז, און דער דער שוטר האט זיך ער האט זיך ארויפגעווארפן אויף מיר און האט געמאכט א עלילה און האט געזאגט אז כ'האב אים אראפגעריסן דעם דעם צעטל וואס הענגט ביי אים אויפן אויפן ברוסט וואס הענגט אויף זיין רעקל וואס ס'שטייט דארטן ער האט געהאט א קופערנעם צעטל דארטן וואס איז געשטאנען דארטן ווער ער איז און איך האב אים געשטערט פון דורכפירן זיין ארבעט אלס א שוטר און האט געזאגט צו איינעם פון די שוטרים וואס זענען געווען דארטן מיט אים, אז ער זאל מיר גלייך פירן אין דעם בנין, אין דעם משרד פון די משטרה. נאך פאר כ'האב געהאט א הזדמנות, נאך פאר כ'האב געהאט א טשענס צו זאגן עפעס, איז דער חברה'מאן, געווען א געזונטער חברה'מאן, און ער איז געווען האלב שיכור, האט ער מיר געגעבן א כאפ מיט זיין גראבע געזונטע האנט, און האט מיר געשלעפט ביי דעם, ביי דעם קאלנער האט ער מיר אנגעכאפט, און האט מיר אנגעהויבן שלעפן. און די דער טומל אין די מארקעט איז געווען זייער שטארק, מען קויפט און מען פארקויפט און מען לויפט און מען קומט, און מען ס'איז געווען זייער שווער, דער מענטש האט מיר געשלעפט, אבער ס'איז געווען זייער שווער אדורך צו גיין, און ס'איז געווען אזויפיל פערדן מיט מיט וועגענער, מיט די אלע אנדערע בעלי חיים די וואס מען פארקויפט, די שעפסן מיט די מיט די קעלבער, מיט אלע זאכן, אז ס'איז געווען פשוט שווער צו זיך דורך גיין דארטן, און אזוי שלעפט ער מיר און ער שלעפט מיר, און קיינער האט נישט געקוקט, ווייל ס'איז געווען א מזל אז ס'איז געווען אזא טומל אזא רעש אז קיינער האט נישט געזען וואס אז ער שלעפט מיר, מיר זענען אדורכגעגיין דעם גאנצן כיכר פון דעם מארק, און מיר זענען געגיין, מיר זענען אנגעקומען צו די גאס וואס הייסט חחלוקע, און אזוי גייענדיג זענען מיר אנגעקומען ביז דעם בית המשטרה, ביז דעם בנין פון די פון די משטרה. דער שומר וואס האט מיר האט וואס איז געשטאנען ביי די טיר האט געעפנט די טיר, און דער וואס האט מיר געשלעפט האט מיר איבערגעגעבן צו דעם מענטשן, צו דעם וואס שטייט ביי די טיר, און האט אים געזאגט אז מיר ער דארף מיר אריינזעצן, פאר דעם, פאר די זינד וואס איך האב געטאן, וואס איך האב אראפגעשלעפט דעם אות פון הצטיינות פון יענעם שוטר וואס האט געזאגט, וואס ס'שטייט דארטן אז ער איז געווען א ספעשל גוטער שוטר, אז איך האב עס אראפגעריסן פון אים, און דערפאר זעצט מען מיר איין. דער דער פקיד וואס איז געשטאנען ביי די טיר האט מיר אויפגענומען מיט זייער מיט א מיט א נישט קיין שיינעם פנים, פנים זועפות, און ער האט געקוקט אויף מיר זייער מיט א זייער נידעריג מיט א בוז אזוי ווי פארשעמט האט ער געקוקט אויף מיר און האט מיר געגעבן מיך האט א גוטן פראסק אין פנים און האט מיר אנגעכאפט ביי מיין ביי מיין אויער און אזוי האט ער מיר געשלעפט געשלעפט ביי די ביי די אויער האט ער מיר געשלעפט ביז איינע פון די צימערן האט געעפנט דארטן א טונקעלעם צימער און האט מיר אריינגעשטופט אין דעם צימער און האט פארמאכט די טיר און איך בין געבליבן אין דעם טונקעלן צימער. ביי מיר איז געפאלן א מורא'דיגע שרעק אויף מיר, און כ'האב אויכעט אנגעהויבן פילן אז כ'בין פשוט זייער שטארק הונגעריג. אבער אין א סעקונדע שפעטער איז מיר אריינגעפאלן א מורא'דיגער געדאנק, אט האב איך זוכה געווען אזוי ווי מיינע עלטערן און מיינע מיינע עלטערן'ס עלטערן, די הייליגע עלטערן, זיי זענען געזעצן אלע אין אין אין אלע זענען געווען איינגעזעצט, איך זיץ אויכעט, אויב אזוי, אויב איך זיץ, דארף איך דאך נעמען טון, לערנען תורה. און אזוי ווי איך האב שוין געקענט די צוויי סדרים פון זרעים און מועד, האב איך שוין געקענט אויסווייניג, האב איך אנגעהויבן צו חזר'ן אויסווייניג די זרעים און מועד די משניות. מיט אמאל האב איך זיך זייער דערשראקן, וואס כ'האב געהערט א מורא'דיגן לאנגן קרעכץ, און מיינע דמיונות האבן מיר אנגעהויבן צו דערשרעקן, ווער ווייסט וואס דא טוט זיך, זעהן קען איך גארנישט ס'איז טונקל, וואס טוט זיך דארטן אינעווייניג? און כ'האב זיך זייער שטארק פרובירט צו אריינלייגן מיין קאפ אין די ווערטער פון די משניות וואס איך זאג, און איך זאל און איך זאל פארגעסן איך זאל זיך נישט זיין דערשראקן פון די פון דעם קרעכצן וואס איך האב געהערט און בין אוועק געגאנגען ווייטער ווי ווייט איך האב געקענט פון דעם קול פון דעם וואס איז געקומען דער קול פון דעם קרעכצן און איך און אזוי ווי איך בין געגאנגען דארטן האב איך ווייטער געהערט דעם קרעכץ אבער איך האב זיך שטארק מתחזק געווען איך האב זיך געשטארקט זייער שטארק און איך האב ווייטער געחזרט משניות ביז היינטיגן טאג געדענק איך נאך די מחשבות מיינע וואס זענען געלאפן ביי מיר אין קאפ, וואס איך האב געטראכט זייער שטארק וועגן דאווענען מנחה, אזוי ווי איך בין געזעצן אין טונקל, איך האב נישט געוואוסט וויפיל דער זייגער איז, אבער געדאווענט, האב איך גלייך גענומען, איך האב געדאווענט מנחה, איך האב געדאווענט, איך האב געזאגט קטורת, און איך האב געזאגט אשרי, און אנגעקומען צו שמונה עשרה, איז ביי מיר געווען א ספק, וואסערע נוסח זאל איך דאווענען, אפשר דארף איך גאר זאגן עננו, געוואלד אז איך געפין זיך אין א עת צרה מ'האט מיר איינגעזעצט, אפשר דארף איך זאגן עננו, אפשר דארף איך גאר זאגן על חטא אויכעט נאך שמונה עשרה, און על חטא האב איך געקענט אויסווייניג כמעט אינגאנצן, און אפשר דארף איך זאגן על חטא פשוט תשובה טון, אז מ'האט מיר אריינגעזעצט דארף איך תשובה טון, איז זאגן עננו ווייל איך בין אין א צרה, און זאגן על חטא ווייל מ'דארף תשובה טון, און כ'האב נישט געוואוסט וואס צו טון, צו איך זאל יא זאגן, צו איך זאל נישט זאגן, און אזוי ווי איך טראכט נאך, האב איך זיך איז מיר גלייך אריינגעגאנגען א מחשבה אז איך זאל נישט זאגן נישט קיין עננו און נישט קיין על חטא און נישט נאר נישט זאגן עננו און על חטא נאר איך זאל נישט זאגן אפילו קיין תחנון איך וועל דאווענען מנחה אן תחנון ווייל יענעם טאג וואו דער אייבערשטער האט מיר מזכה געווען אז איך בין געווארן איינגעזעצט פאר דעם וואס כ'האב זיך אנגענומען פאר פאר אידן פאר א כבוד פון א אידן וואס מ'האט אים געגעבן אזא שטארקן קלאפ אז ס'האט געגאסן פון אים בלוט האב איך זיך אנגענומען פאר אים דארף זיין ביי מיר א יום טוב און יום טוב זאגט מען נישט קיין תחנון מיט א מורא'דיגן רגש פון שמחה האב איך געדאווענט שמונה עשרה מיט א גרויסע כוונה, וויפיל איך האב געקענט אין די יארן, וויפיל איך האב געקענט פארשטיין, און מיינע ידיעות וואס אין די ברכות פון שמונה עשרה נאך מנחה, און איך האלט אינמיטן חזר'ן משניות זרעים, אינמיטן האב איך געהערט נאכאמאל א גרויסן קרעכץ, און ס'האט ס'האט מיר זייער צוטרייסלט, און איך, מיינע מיינע פיס האבן געקלאפט איינע אין די צווייטע, איך האב באוואוסט אז דאס ארכבתה דא לדא נקשן, מיינע פיס האבן געקלאפט, מיינע מיינע קניען האבן געקלאפט איינע אין די צווייטע, כ'האב זיך פשוט געטרייסלט פון שרעק. אבער אין דעם אבער אין גלייך האב איך זיך דערמאנט אז מיין חבר שמעון וואס איך בין געגאנגען מיט אים צוזאמען ווען מ'האט מיר פאר מ'האט מיר איינגעזעצט האט מיר געוויזן א פושקע פון שוועבעלעך און ער האט געקויפט דאס האט עס געדארפט געבן צו זיין ברודערן פאר זיין ברודער וואס האט געהייסן לייב און פון דעם מיט אמאל איך האב געהאלטן די פושקע שוועבעלעך און איך האב געזען ווי יענער האט אים געגעבן א פאטש דעם אידן דעם רב דוד דעם קצב און איך האב אים אוועקגעשטופט אינגאנצן איז ממילא די שוועבעלעך געבליבן ביי מיר האב איך גענומען כ'האב גלייך געגעבן א צינד אן איינע פון די שוועבעלעך און כ'האב געזען אז אין איינע פון די אז אין ווינקל ליגט דארטן א קאלב א קעלבל ליגט דארטן און ער איז צוגעבונדן די פיס איז צוגעבונדן אינגאנצן מיט שטריק און אויכעט אויף זיין מויל האט ער א צוים א צוים מ'האט אים פארמאכט דעם מויל מיט מיט א צוים יעמאלט האב איך זיך בארואיגט כ'האב געזען אז ס'נישטא דא קיינע סכנה ס'ליגט נאר א קעלבל און ער איז צוגעבונדן. כ'האב געענדיגט גאנץ סדר זרעים, און כ'האב אנגעהויבן חזר'ן אויף סדר מועד. פאר כ'האב געענדיגט סדר מועד האב איך געהערט טריט קומען צו צו די טיר וואו איך בין געזעצן, און אין א מינוט שפעטער האט זיך אויפגעעפנט די טיר, און כ'האב געזען אז דער דער זעלבער פקיד וואס האט מיר פריערט אריינגעשטופט דא אינעווייניג האט געעפנט די טיר. און דער גיט א זאג, דער פקיד גיט א זאג, דער וואס האט מיר געגעבן פריער דעם פראסק אין פנים און האט אים געשלעפט ביי דעם אויער ביז דעם צימער, גיט ער אים א זאג, אוי וויי איך האב נישט געוואוסט אז דו ביסט א פלימעניק פון דעם רזא. דער רבי רשב האט געהאט א ברודער וואס האט געהייסן רבי זלמן אהרן, און דער פריערדיגער רבי זאגט אז דעם פעטער האבן אלע גערופן מיטן קורצן נאמען רזא, ראשי תיבות רבי זלמן אהרן. א הרב רבי זלמן אהרן א רזא, און אויכעט די נישט אידן פלעגן אים רופן מיט דעם נאמען רזא, און ער האט מיר געזאגט אדער דער פקיד זאגט מיר וויי כ'האב נישט געוואוסט אז דו ביסט א פלימעניק פון דעם רזא, און יעצט גייט קומען דער מנהל פון דעם גאנצן בנין פון די משטרה, ער איז אויפן וועג, און ער האט געשיקט א הודעה גלייך אז מ'זאל דיר ארויסנעמען פון דא, מען דארף דיר גלייך באפרייען פון זיצן דא אין בית המשטרה. און ער האט אים געבעטן זיך, דער פקיד האט זיך געבעטן ביי אים, האב רחמנות אויף מיר, טו מיר א גרויסע טובה, דערצייל נישט קיינעם אז כ'האב דיר געגעבן א זעץ אין פ א פראסק אין פנים, דערצייל נישט קיינעם אז כ'האב דיר געשלעפט ביי דעם ביי דעם אויער, און איך האב עס נישט געטאן פון שנאה, איך האב עס נאר געטאן ווייל דאס איז מיין הרגל, אזוי טו איך אלעמאל, ווען מען ברענגט איינעם איינזעצן דא, פראסק איך אים און איך שלעפ אים ביי די אויער און איך פארמאך אים דא אין דעם צימער. און קיין בלוט האב איך דאך דאך נישט געמאכט ס'זאל גיין פון דיר, כ'האב דיר נאר געגעבן א פאטש, און דיינע ציינער זענען נישט ארויסגעפאלן, סא וואס די גרויסע מעשה? זאג נישט גארנישט ווייל איך קען פארלירן, קען פארלירן די ארבעט, ווייל דו ביסט א פלימעניק פון דעם רזא און אלע זענען מכבד, און דער מנהל פון דעם בית המשטרה קומט צו גיין און האט געשיקט גיך אז מ'זאל דיר גלייך ארויסלאזן. ווען מען איז אנגעקומען צו דעם צימער פון דעם מנהל פון דעם גאנצן בית המשטרה, איז שוין געשטאנען דארטן ר' דוד דער קצב, וואס מען האט, וואס ער האט אים געקלאפט, וואס דער, דער יענער שוטר האט אים געקלאפט און ס'איז געגאסן פון אים בלוט פון נאז. און דער, איז געווען דארטן אין דעם צימער פון דעם מנהל, איז געווען דארטן ר' דוד, און ס'איז אויך געווען דער שוטר וואס האט אים געשלאגן. און ס'איז געווען, מען האט געברענגט דארטן אויכעט צוויי עדים, איינעם א עדות האט מען געברענגט ר' יואל דעם בלעכער, און מ'האט געברענגט דארטן דעם צווייטן עדות האט מען געברענגט רב שאול וואס ער איז געווען א קוטשער ער פלעגט פירן א פערד און וואגן דער פקיד דער שוטר וואס האט געשלאגן רב דוד'ן האט געטענה'ט אז פארוואס האט ער אים געשלאגן ווייל דעם קעלבל וואס רב דוד האט געהאלטן אויף זיך וואס ער האט געשלעפט איז דאס געווען איז דאס א קאלב וואס ער האט געגנבעט פון רב מאיר א קצב און דער מאיר א קצב האט עס געקויפט פון זיין ברודער, דער פאליס האט געטענה'ט אזוי, ער האט א ברודער וואס ער האנדלט מיט קעלבער, און ער האט פארקויפט א קאלבל צו מאיר דעם קצב, און דער ר' דוד האט צוגענומען דעם קאלב פון ר' מאיר'ן, דערפאר האב איך אים געשלאגן. און ער ווייזט, ער דרייט זיך אויס צו מיר דער דער שוטר און ער זאגט צו דעם מנהל פון די משטרה זאגט ער אים דו זעסט דעם ער האט מיר מבזה געווען און האט אראפגעריסן פון מיר מיינע מיינע זאכן וואס הענגט אויף מיר אז איך בין געווען א זייער א גוטער שוטר די עדים האבן געזאגט אז אט דעם די עדות וואס איז געווען ר' יואל דער בלעכער און שאול דער דער קוטשער האבן געזאגט אז דעם קעלבל וואס דער ר' דוד האט געטראגן איז געווען א קעלבל וואס זיי ווייסן זיי האבן געזען אז ער אליין האט עס געקויפט זיי האבן ווי זיי שטיין און רעדן גיט א קום אריין אין דעם משרד פון דעם פון דעם מנהל פון משטרה קומט אריין מר מיסטער אזוי רופט אים דער פריערדיקער רבי מר מרדכי זילבערבארד וואס ער איז געווען דער משרת פון מיין, פון דעם פעטער פון דעם רז"א, האט געהייסן רב מרדכי זילבערבארד און האט איבערגעגעבן א צעטעלע צו דעם מנהל פון דעם משטרה און דער מנהל האט אנגעהויבן ליינען דעם צעטל און אזוי ווי ער ליינט דעם צעטל גיט ער א זאג צו דעם מרדכי זילבערבארד נעם דעם אינגל און נעם אים אהיים ער איז פריי און מען גייט אים גארנישט טון ער דארף נישט כאפן קיין עונש אזוי ווי כ'בין ארויסגעגיין פון דעם פון דעם פון דעם בנין פון די משטרה, האבן אויף מיר געווארט דארטן מיינע אלע חברים, און מיר זענען געגאנגען צוזאמען גיין צוריק אין חדר. און דער אמת אז מ'האט מיר געשיקט פון מיין שטוב, פון די באבע'ס שטוב האט מען מיר געשיקט א וואגן מיט א מיט א מיט א פערד, מיט א קוטשער ער זאל מיר נעמען, אבער איך האב נישט געוואלט, איך האב געוואלט גיין בעסער מיט מיינע חברים צופוס. בין איך געגיין מיט זיי, און כ'האב זיי דערציילט די גאנצע מעשה וואס האט פאסירט מיט מיר. ווען און דער מיסטער זילבערבארד האט דאך מיר ארויסגענומען פון דעם בנין פונעם משטרה און ער מיטגעגיין מיט אונז ווען ער האט געהערט די מעשה אז דער אז ווען איך בין געלעגן דארטן אינעווייניג אינעווייניג איז געווען דארטן א א קאלב וואס איז געווען צוגעבונדן און פארמאכט דעם מויל איז ער גלייך געלאפן גיך און ער געגיין ברענגען דעם רב מאיר דעם קצב יענער האט דאך געטענה'ט אז מען האט עס גע'גנב'ט פון מאיר דעם קצב, איז ער געלאפן גלייך און געברענגט מאיר דעם קצב, און ער מיט מאיר'ן זענען געגיין גיך צו דעם מפקד פון דעם, צו דעם בעל הבית פונעם גאנצן בית המשטרה, זענען געגיין צו אים אין משרד, און ער האט געפונען אז דער מנהל איז מאכט ערשט דעם משפט פון דעם פקיד, און דעם ר' דוד הקצב, ער זיצט און ער איז דן, וואס דארף מען טון דא מיט זיי? און ער, און דער ר' מאיר האט א זאג געטון צו דעם מנהל פון די משטרה, אז כ'האב געהערט אז אין, אז אין דעם צימער וואו דער אינגל איז פריערט געזעצן דארטן, איז דארטן איז דא א קעלבל, און ער איז צוגעבונדן, און דער מויל איז אים, איז אים פארמאכט מיט א זוים, מיט א צוים, ער האט אים פארצאמט דעם מויל. דער דער מנהל פון דעם פון די משטרה איז געווען זייער ברוגז און זייער אויפגערעגט. זיין כעס איז געווען וואס ער איז געווען אין שטוב און האט זיך געשפילט האט זיך געשפילט קלפים, האט געשפילט קארטנס מיט זיינע חברים, און מיטאמאל האט מען אים געשיקט קומען זאגן אז דעם רז"א'ס פלימעניק האט מען איינגעזעצט ווייל ער האט צובא אראפגעריסן פון דעם שוטר זיינע מעדאלן און ער האט געדארפט קומען און אויפהערן זיך צו שפילן, איז ער געווען זייער נערוועז האט ער זיך אויפגעשטעלט מיט א גרויסן כעס און ער איז געגאנגען אין דעם צימער פון וואו דער פריערדיגער רבי זאגט וואו ער איז געזעצן דארטן איז ער געגאנגען און מיט אים זענען מיטגעגיין אויכעט דער מאיר איז מיטגעגיין, דער מאיר דער קצב, און ס'איז מיטגעגיין אויכעט ר' דוד דער וואס האט געכאפט פריער פון דעם שוטר די פעטש, און די עדים זענען אלע מיטגעגיין, די עדות, די עדות וואס איז געווען ר' יואל דער בלעכער און שאול דער קוטשער, זענען אלע מיטגעגיין און זיי האבן געוואלט זען, זיי קומען אריין דארטן אין דעם צימער וואו דער פריערדיגע רבי איז געווען, און זענען זענען נשתומם געווארן, זיי האבן נישט געקענט גלייבן, זיי זעען אז טאקע אז מאיר איז גערעכט. מאיר האט דאך דערציילט דעם דעם מנהל פון די משטרה דארטן אז דארטן ליגט א קאלב, און דער עגל האט דערקענט אז דאס איז דער עגל וואס מאיר האט געקויפט פון דעם ברודער פון דעם שוטר וואס האט געשלאגן דעם ר' דוד'ן, און מ'אין ס'בפועל האט געמאכט א חקירה ודרישה און ס'איז דערוואוסט געווארן אז דער פקיד מיט זיין ברודער האבן עס פארקויפט צו מאיר'ן, צו מאיר דעם דער פריערדיגער רופט אים אן מאיר דער קצב, זיי האבן עס פארקויפט, זיי האבן גענומען די געלט, און אזוי ווי ער איז אוועקגעגאנגען האבן זיי עס, זיי האבן עס צוגענומען פון אים און ער האט אפילו נישט געוואוסט אז זיי האבן עס גע'גנב'עט פון אים, ער האט געוואוסט אז ס'איז גע'גנב'עט געווארן אבער ער האט נישט געוואוסט ווער, איז ממילא איז נתגלה געווארן דא אז דער וואס האט גע'גנב'עט דעם קאלב איז געווען גאר דער שוטר אליין. א וואך צייט האט מען איינגעזעצט דעם שוטר אין אין דעם זעלבן צימער, מען האט אים דארטן אריינגעלייגט אין אין אין דזשעיל, אין כלא, און נאכדעם. האט מען געוו האט מען אנגעהויבן צו דן זיין מיט אים וואס מען דארף טון מיט אים, און מען האט זיך דערוואוסט דארט אין די משטרה אז ער האט שוין געטון נאך א זאך, נאך א עוולה, ס'איז נישט די ערשטע עוולה וואס ער טוט, און מען האט אים מען האט אים אוועקגעשיקט, מען האט אים מפטר געווען, ער איז געווארן אויס אויס שוטר. און דער פריערדיגער רבי ענדיגט צו אז זיינע חברים האבן אים דערציילט אז פון ווען מ'גע פון ווען מ'האט אים איינגעזעצט ביז מ'האט געטראפן דעם מנהל פון דעם פון דעם משטרה און מ'האט אים געדארפט ברענגען וואס ער האט געזעצן דארט און זיך געשפילט מיט זיי מיט מיט קארטנס מיט קלפים האט גענומען פינף שעה ביז מ'איז געגיין דארטן און ביז ער האט מסכים געווען צו קומען ביז ער האט געקומען און דער פריערדיגער רבי איז אזוי מדויק ער שרייבט אז מ'האט געטראפן אז ער געזעצן דארט מיט דעם אדון אזמידוב און זיי האבן זיך געשפילט קארטן אין די שטוב פון דאקטער יערמאקאוו יעצט ענדיגט צו די פריערדיגע רייד, ווען מיינע עלטערן, ווען מיין טאטע הרב הקודש איז צוריקגעקומען פון די נסיעה, איז מיין פעטער דער רז"א האט דערציילט דעם טאטן דעם גאנצן ענין וואס איז פאסירט מיט דעם דוד, דער וואס האט דוד וואס האט געהייסן דער, מען פלעג אים רופן אסאך דער דער שווארצער דוד מיט די מיט די ווייסע ציין, און דער רז"א האט זייער געלויבט דעם מיין שטארקייט וואס פארוואס מ'האט מיר איינגעזעצט אז אז פארוואס מ'האט מיר איינגעזעצט ווייל כ'האב זיך אנגענומען פאר א כבוד פון א אידן און אז צום סוף האט מען געטראפן די שולדקייט פון דעם פקיד אז ער איז געווען דער גנב און מ'האט גענומען דעם קעלבל און מ'האט צוריק געגעבן צום מעיאר'ן און דעם פקיד האט מען איינגעזעצט אויף א וואך און דערנאך האט מען אים גאר מפטר געווען ער איז געווארן אויס פאליסמען. איז כבוד קדושת אאמו"ר הרב הקדוש, מיין טאטע דער הייליגער טאטע האט מיר געזאגט, זייער גוט וואס דו האסט געטון אויף מגן זיין, אויף צו באשיצן, אויף א אידן וואס ס'איז א גלייכער איד און ס'איז א איש תם וישר, און אויב צוליב דעם האסטו געליטן אפאר שעה, איז וואס איז נישט געפערליך. האסט געזען אז ס'איז גוט און ס'איז זייער גוט וואס דו ביסט בקי אין משניות בעל פה, ווען דו וואלסט נישט געקענט קיין משניות בעל פה, וואס וואלט געווען דער חילוק פון דיר להבדיל ביז דעם ביז ר' מאיר'ס קאלב וואס איז געלעגן דארטן, ער איז אויכעט געווען אין כלא, דו מיט דו מיט להבדיל דעם קאלב זענען געווען, אויב דו וואלסט נישט געקענט קיין משניות, וואס וואלט געווען דער חילוק פון דיר מיט אים, אבער אז דו ביסט בקי אין משניות און דו זיצט דארטן אין כלא, אין דזשעיל און דו חזר'סט די משניות, איז די די שעות וואס דו ביסט געזעצן דארטן זענען אדורכגעגאען מיט דברי תורה, האסט געדאווענט מנחה דארטן, און דאס איז דער גאנצער יתרון, דאס איז די גאנצע מעלה פון א בן אדם אויף א בעל חי. די ווערטער פון מיין הייליגן טאטן איז איינגעקריצט געווארן זייער שטארק אין מיין הארץ און אין מיין קאפ צו מחבב זיין און צו מייקר זיין צו האלטן זייער טייער יעדן אידן וואס איז א יעדן אידן וואס איז א ישר הולך נישט קיין חילוק צו ס'איז א גביר צו ס'איז א עני אפילו א עני בדברי תורה אבער יעדן אידן דארף מען באשיצן זיין כבוד אפילו אז ס'קען ארויסקומען א סכנה צוליב דעם און אז מען דארף צוגרייטן צידה לדרך, מען דארף אלעמאל אנגרייטן שפייז אויף ווען מען גייט אין וועג, מען דארף קענען בעל פה, אפשר וועט זיך טרעפן אמאל א זאך וואס מען וועט נישט קענען לערנען אין א ספר, זאל מען וויסן אז ס'זאל נישט גיין קיין זמן פון ביטול תורה, נאר מען זאל קענען חזר'ן בעל פה, אזוי ווי ער האט געטון און גע'חזר'ט משניות בעל פה זיצנדיג דארטן דעם סדר, גאנץ סדר זרעים און מועד. דער פריערדיגער רבי ענדיגט צו די מעשה מיט דעם ערשטן מאל וואס מען האט אים איינגעזעצט ווען ער איז געווען 11 יאר, אז דער טאטע, דער הייליגער טאטע, האט מיר געגעבן א מתנה צען רובל, איך זאל עס צולייגן צו מיין רכוש וואס איך האב שוין, און איך זאל קענען טון נאך גמילת חסדים. מיט דעם ענדיגט זיך דער סיפור פון דעם ערשטן מעשה, אם ירצה השם די קומענדיגע וואך וועלן מיר דערציילן דעם צווייטן מעשה וואס איז געווען אין חודש אייר אין תרסב.